בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף יט, מיר הייבן אן דף יט עמוד א' זעקס שורות פון אויבן, בעי ריש לקיש, זאגט די הייליגע גמרא בעי ריש לקיש, האט ריש לקיש געפרעגט אן איבעיא, מהו שמייעד אדם לבנו קטן, דהיינו מיר האבן שוין געזען אז א מענטש וואס קויפט אן אמה עבריה קען מייעד זיין די אמה עבריה קען חתונה האבן מיט איר, אדער ער קען איר אוועק געבן פאר זיין זון, און די שאלה איז וואס טוט זיך ווען א מענטש האט א זון א קטן, צו ער קען מייעד זיין די אמה עבריה פאר זיין זון וואס איז א קטן, נארמאל ווייסט מען א קטן קען נישט מאכן קיין קידושין, אבער אפשר דא איז אנדערש, איז טאקע ריש לקיש מבאר דאס דא די ספק, פון איין זייט קען מען זאגן בנו אמר רחמנא בנו כל דהו, דהיינו שטייט אין פסוק ואם לבנו ייעדנה, מיינט יעדע זון נישט קיין חילוק צו די זון איז א גדול אדער א קטן, או דלמא אפשר ניין, בנו דומיא דידיה, מה הוא גדול אף בנו גדול, אז די זון דארף זיין פונקט ווי אים אזוי ווי די טאטע איז א גדול די זון אויך, נאר א זון א גדול קען מייעד זיין. אזא איבעיא פרעגט ריש לקיש, אמר רב זירא, זאגט רב זירא תא שמע, מען קען א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, שטייט אין פסוק, ואיש אשר ינאף את אשת איש, אז טאמער איינער וואוינט מיט אשת איש איז מות יומת הנואף והנואפת מען הרג'ט ביידע די מאן מיט די פרוי, איז דרש'נט די ברייתא איש פרט לקטן, ס'טייטש א קטן וואס וואוינט מיט אשת איש איז נישט חייב קיין מיתה, ווייטער שטייט אין פסוק אשר ינאף את אשת איש, און פון אשת איש דרש'נט מען פרט לאשת קטן, אז א פרוי פון א קטן הייסט נישט קיין אשת איש פשט איינער וואס וואוינט מיט א פרוי פון א קטן איז נישט חייב קיין מיתה איז רב זירא פארשטייט וואס מיינט פרט לאשת קטן לכאורה מיינט די ברייתא צו זאגן אז היות וואס א קטן קען נישט מקדש זיין איז א אשת קטן בעצם מיינט גארנישט זי הייסט נישט קיין אשת איש איז דערפאר אז איינער וואוינט מיט איר נישט חייב קיין מיתה איז פירט רב זירא אויס די ראיה ואי אמרת מייעד אם כן מצינו אישות לקטן, טאמער וועסט מיר זאגן אז א מענטש קען מייעד זיין א אמה עבריה צו זיין זון וואס איז א קטן, איז קומט אויס א קטן קען יא מקדש זיין דארט ווי זיין טאטע האט מייעד געווען א פרוי פאר אים א אמה עבריה פאר אים, איז אויב אזוי פארוואס זאגט די ברייתא אז ווען איינער וואוינט מיט א אשת קטן איז מען פטור פון מיתה, זי איז דאך א געהעריגע אשת איש, איז לכאורה א ראיה פון דא אז מען קען נישט מייעד זיין אן אמה עבריה פאר א זון וואס איז א קטן, זאגט אבער די גמרא, ס'איז נישט ריכטיג, ואלא מאי וואס ווילסטו מיר זאגן אינו מייעד אז מען קען טאקע נישט מייעד זיין, אויב אזוי אמאי קא ממעט ליה קרא? אויב א קטן קען נישט חתונה האבן מיט אשת איש און מ'קען נישט מייעד זיין אשת איש פאר א קטן, איז וואס זאגט אונז דא די פסוק? וואס קומט די פסוק ממעט זיין? פרט לאשת קטן? ס'איז דאך נישטא אזא זאך ווי אן אשת קטן. איז אויב אזוי, זאגט די גמרא, תיפשוט מינה דמייעד. איז אויב אזוי זיי מדייק פונקט פארקערט. זיי מדייק פון דא אז קידושין קען א קטן טאקע נישט מאכן, אבער יעוד קען ער מאכן, און פארדעם דארף מען א שפעציעלע לימוד פון פסוק אז אפילו טאקע א קטן קען מייעד זיין אבער פרט לאשת קטן טאמער איינער וועט גיין וואוינען מיט די פרוי איז מען נישט חייב קיין מיתה איז האבן מיר לכאורה א ראיה אז א קטן קען יא מייעד זיין אמר רב אשי זאגט רב אשי ניין ס'נישט קיין ראיה דהיינו אפילו אז דו וועסט מיר זאגן אז א קטן קען נישט מייעד זיין איז נאכאלץ דא אן אופן וואס א קטן קען חתונה האבן מיט א פרוי איז פאר דעם דארף מען האבן א פסוק דאס צו ממעט זיין אבער פון דא איז נאך נישט קיין ראיה אז א קטן קען מייעד זיין פארוואס זאגט רב אשי ווייל הכא ביבם בן תשע שנים ויום אחד הבא על יבמתו עסקינן דהיינו די פסוק קען זיין רעדט זיך פון א קטן וואס איז ניין יאר אלט מיט א טאג וואס ברגע וואס א קטן ווערט ניין יאר הייסט שוין זיין ביאה א ביאה און ממילא וואס איז טאמער א ניין יעריג קינד'ס ברודער שטארבט אן קינדער און ער גייט און ער איז יעצט מייבם די פרוי איז היות וואס זיין ביאה איז א ביאה, הייסט דער יבום א כשר'ע יבום דמדאורייתא חזיא ליה, און ממילא מהו דתימא כיון דמדאורייתא חזיא ליה וביאתו ביאה, הבא עליה מתחייב באשת איש, דהיינו היות וואס זיין יבום הייסט א יבום זיין ביאה איז א ביאה, איז פשט ברגע וואס ער איז מייבם די פרוי פון זיין ברודער, איז די פרוי אן אשת איש, איז אז די פרוי איז אן אשת איש אפשר איינער וואוינט מיט איר, איז חייב מיתה, קא משמע לן פארדעם זאגט דער פסוק אז מ'איז נישט חייב קיין מיתה, אבער ווייטער פון דער פסוק איז נאך נישט קיין ראיה אז מען קען מייעד זיין אמה עבריה צו א זון וואס איז א קטן, איז פרעגט טאקע די גמרא מאי הוי עלה, וואס בלייבט למעשה, מען קען צו מען קען נישט, תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה דאמר רבי אייבו אמר רבי ינאי, אין יעוד אלא בגדול, אין יעוד אלא מדעת, אז ס'איז נאר דא יעוד ביי א גדול נישט ביי א קטן, און יעוד איז נאר מדעת, און די גמרא פרעגט גראד תרתי דהיינו לכאורה איז א געדאפלטע לשון, דהיינו לכאורה אז ס'איז נאר דא יעוד פאר א גדול איז פארשטייט זיך ס'איז נאר דא יעוד מדעת, ווייל א קטן האט נישט קיין דעת ס'איז ביידע די זעלבע זאך. זאגט טאקע די גמרא מה טעם קאמר ר' ינאי האט געוואלט מסביר זיין אז מה טעם אין יעוד אלא בגדול פארוואס טאקע איז נאר דא יעוד ביי א גדול לפי שאין יעוד אלא מדעת ווייל היות מען דארף האבן דעת ווען מען איז מייעד א קטן האט נישט קיין דעת קען נישט א קטן מייעד זיין אזוי זאגט די גמרא איין פשט אין ר' ינאי ואיבעית אימא נאך א פשט זאגט זאגט די גמרא אין ר' ינאי אז מאי מדעת מדעת דידה דהיינו מדעת דאס וואס ר' ינאי האט געזאגט אז אין יעוד אלא בגדול אין יעוד אלא מדעת האט ער נישט געמיינט די דעת פונעם גדול די דעת פונעם מאן, נאר די דעת האט ער געמיינט די דעת פון דעם פרוי, מען קען נישט מייעד זיין אמה עבריה, נאר מדעתה, נאר טאמער זי איז מסכים. דתנא אביי בריה דרבי אבהו, ברענגט טאקע די גמרא אזוי ווי אביי בריה דרבי אבהו האט געברענגט א ברייתא שטייט אין פסוק, אשר לא יעדה, דרש'נט די ברייתא מלמד שצריך ליעדה, מען דארף איר מודיע זיין, דהיינו טאמער מען האט איר נישט מודיע געווען, מען האט נישט געזאגט קלאר, פאר די קטנה פאר די אמה עבריה אז מען גייט דיך דא מייעד זיין איז די יעוד נישט קיין יעוד די קידושין איז נישט קיין קידושין אזוי דרש'נט דא די ברייתא יעצט אביי בריה דרבי אבהו וואס ברענגט דא די ברייתא איז מסביר די ברייתא פארוואס טאקע פארוואס דארף מען דעם דעת פון די אמה עבריה כדי איר מקדש זיין לכאורה די דין איז דאך סתם אזוי ביי א קטנה וואס די טאטע איז איר מקדש דארף מען נישט האבן איר דעת ווילאנג די טאטע האט מסכים געווען איז די קידושין א קידושין איז פארוואס איז דא אנדערש פארוואס דא דארף מען איר מודיע זיין איז הוא תנא לה והוא אמר לה, איז טאקע אביי בריה דרבי אבהו מסביר, ווייל היות וואס דא רעדט זיך בקידושי יעוד, דא רעדט זיך נישט ביי סתם קידושין פון א קטנה, דא רעדט זיך בקידושי יעוד, ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דאמר מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו און די די ברייתא גייט כשיטת רבי יוסי ברבי יהודה וואס האלט אז מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו פשט אזוי, אונז האמיר שוין געזעהן אז דא צוויי צדדים מסביר צו זיין וויאזוי יעוד ארבעט וויאזוי איז א בעל הבית מקדש דא די אמה עבריה אן דעם וואס ער געבט איר געלט, איז איין צד איז אז מעות ראשונות לקידושין ניתנו, דהיינו היות די באלעבאס האט באצאלט געלט פאר די אמה עבריה, איז מיט די געלט וואס ער האט באצאלט פארן טאטן, דאס בעצם איז געווען אויך די קידושין געלט, דהיינו די טאטע האט מסכים געווען דעמאלטס אז טאמער די באלעבאס וועט וועלן וועט ער איר מקדש זיין, און ממילא מיט די קידושין געלט איז ער איר שפעטער מקדש, דאס איז איין צד, א צווייטע צד איז אז ניין, אז מעות ראשונות לאו לקידושין ניתנו, דאס איז טאקע די שיטה פון רבי יוסי ברבי יהודה, על כל פנים אליבא דאביי, וואס ער האלט אז נישט די געלט וואס די באלעבאס האט באצאלט פארן טאטן, דאס איז מקדש די מיידל, נאר וואס איז איר מקדש? די שעבוד וואס איז נאך דא אויף איר, דהיינו היות וואס זי דארף דאך נאך ארבעטן ביים באלעבאס, זי איז משועבד צום באלעבאס, איז דאס א חוב וואס ליגט אויף איר כלפי די באלעבאס, איז מיט די שעבוד קען די באלעבאס איר מקדש זיין, איז היות וואס ער איז איר מקדש מיט דער שעבוד, איז דא דארף מען נישט די דעת פונעם טאטן, נאר דא דארף מען איר דעת, ווייל ווען איך זאג מעות ראשונות לקידושין ניתנו, דעמאלטס דארף מען דעם דעת פונעם טאטן, און טאקע דער טאטע האט געגעבן זיין דעת, ווען מען האט אים באצאלט די געלט ארגינעל ווען מען האט געקויפט די אמה עבריה, אבער טאמער מען זאגט מעות ראשונות לאו לקידושין ניתנו, פשט מען איז איר מקדש מיט די שעבוד, איז דא האט נישט די קידושין מיט די טאטע גארנישט, דא האט עס מיט איר, און אז ס'האט מיט איר, דארף מען האבן איר דעת. יעצט וויאזוי ארבעט עס? לכאורה אונז ווייסן דאך א כלל אז ס'איז נישט אזוי, מ'דארף האבן א דעת פון א טאטע נישט א דעת פון א מיידל. איז ווי רש"י איז מסביר, מ'עט זעהן באלד אין די גמרא, אז טאקע לויט ר' יוסי ברבי יהודה איז דא אזא מושג אז די טאטע געט אוועק פאר די מיידל די רשות, די טאטע זאגט פאר זיין טאכטער, דאס איז נישט דווקא ביי אמה עבריה, יעדער טאטע קען זאגן פארן טאכטער, איך געב דיך רשות צו נתקדש ווערן. איז ר' יוסי ברבי יהודה האלט אז א מענטש וואס פארקויפט זיין טאכטער אלס א אמה עבריה איז כאילו ער האט איר קלאר געגעבן רשות, אטאמאטיש האט ער איר געגעבן רשות אז טאמער זי וויל קען זי נתקדש ווערן, פארשטייט זיך דארף זיין מיט דעת, אז ס'איז נישט מיט דעת געשעהט דאס נישט, אבער כאילו ער האט איר געגעבן רשות, און ממילא קען מען איר מקדש זיין מיט די שעבוד וואס איז נאך דא אויף איר, איז די ברייתא גייט טאקע כשיטת ר' יוסי ברבי יהודה אז מעות ראשונות לאו לקידושין ניתנו אז מ'איז מקדש א מיידל מיטן שעבוד, דערפאר דארף מען האבן איר דעת, דערפאר דרש'ט מען אשר לא יעדה אז מ'דארף די דעת פון א מיידל פון א אמה עבריה כדי צו מקדש זיין, און דאס טאקע האט רבי ינאי געמיינט אז אין יעוד אלא מדעת, אז רבי ינאי האלט אויך אזוי, זאגט אבער די גמרא, ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן בר יצחק קריגט זיך אויף אביי בריה דרבי אבהו, און ער קריגט זיך אויך בשיטת ר' יוסי ברבי יהודה, פשט ער האלט אז אפילו תימא לקידושין ניתנו, רב נחמן בר יצחק האלט אז רבי יוסי ברבי יהודה האלט אויכעט אז מעות ראשונות לקידושין ניתנו, דהיינו ווי אזוי ארבעט יעוד מיט די ארגינעלע געלט, מיט די ארגינעלע געלט וואס די באלעבאס האט באצאלט פארן טאטן, איי אויב אזוי טאמער די קידושין ארבעט מיט די ארגינעלע געלט וואס עפעס דארף מען האבן איר דעת, פארוואס זאגט די ברייתא אשר לא יעדה אז מען דארף איר מודיע זיין אז מען דארף איר דעת, וואס פעלט אויס איר דעת, מען האט געגעבן געלט פארן טאטן די טאטע האט מסכים געווען, ווי קומט אריין איר דעת? זאגט רב נחמן בר יצחק שאני הכא דאמר רחמנא יעדה, אז טאקע ס'איז א גזירת הכתוב, די תורה זאגט אשר לא יעדה מ'דארף איר מודיע זיין אבער אין הכא נמי, בעצם וואלט עס נישט אויסגעפעלט ווייל וואס פועל'ט די קידושין? די מעות הראשונות. ברענגט טאקע די גמרא מאי רבי יוסי ברבי יהודה, ווי איז דער רבי יוסי ברבי יהודה? דתניא ברענגט די גמרא א ברייתא, שטייט אין פסוק יעדה והפדה, דהיינו די פסוק זאגט אשר לא יעדה והפדה, די תורה איז דא מקיש די יעוד צום פדיון, אז וואס? אז צריך שיהא שהות ביום כדי פדיה, אזוי זאגט די ברייתא עס דארף זיין גענוג צייט אין טאג כדי צו פודה זיין, פשט, לאמיר זאגן מען האט פארקויפט א מיידל א אמה עבריה פאר זעקס טויזנט דאלער, און זי גייט ארבעטן פאר זעקס יאר, דאס איז א קיימא לן בערך פון טויזנט דאלער א יאר, דאס איז יעדן טאג בערך צוויי דאלער זיבעציק, איז זאגט די ברייתא טאמער די באלעבאס וויל איר מייעד זיין וויל איר מקדש זיין איז קען עס נישט זיין די לעצטע רגע פאר זי גייט ארויס פארוואס ווייל טאמער ס'איז נאר געבליבן נאך איין מינוט וואס זי דארף נאך ארבעטן פארן באלעבאס און נאך א מינוט גייט זי ארויס איז וויפיל איז א מינוט ווערט א מינוט איז נישט ווערט קיין פרוטה די גאנצע טאג איז ווערט צוויי דאלער זיבעציג איז אין א מינוט איז נישט דא קיין פרוטה איז טאמער מ'קען איר מער נישט פודה זיין ווייל מען קען נישט פודה זיין ווייניגער ווי א פרוטה, קען מען אויך נישט מייעד זיין. נאר, טאמער ס'איז דא גענוג צייט אין טאג וואס איז ווערט א פרוטה, לאמיר זאגן אינדערפרי, די לעצטע טאג אינדערפרי איז נאך געבליבן א גאנצע טאג וואס זי דארף ארבעטן, דער טאג איז ווערט צוויי דאלער זיבעציג, וואס דאס איז א שווה פרוטה, איז היות וואס דער טאג איז ווערט א שווה פרוטה, איז פשט מען קען איר נאך פודה זיין, איז קען מען איר אויך מייעד זיין. אזוי זאגט די ברייתא. איז מכאן אמר רבי יוסי ברבי יהודה, פון דא נעמט רבי יוסי ברבי יהודה זיין דין, אז אם יש שהות ביום כדי לעשות עמו שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת, אז טאמער ס'איז געבליבן גענוג צייט אין טאג אז זי זאל מאכן א שווה פרוטה, די לשון איז אביסל אינטערסאנט, ווייל וואס האט עס צו טון מיט וויפיל געלט זי מאכט, ס'האט צו טון מיט וויפיל זי איז ווערט די לעצטע תקופה פון טאג אבער על כל פנים, פון דא נעמט רבי יוסי ברבי יהודה זיין דין, אז מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, אלמא קסבר מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, דהיינו רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז נישט די ארגינעלע געלט וואס די בעל הבית האט באצאלט פארן טאטן שאפט די קידושין, ווייל טאמער די ארגינעלע געלט שאפט די קידושין, איז וואס א נפקא מינה צו ס'איז די לעצטע מינוט פון טאג, צו ס'איז די לעצטע שעה פון טאג, צו ס'איז די לעצטע טאג, צו ס'איז א טאג פארדעם, וואס א חילוק? די בעל הבית האט באצאלט זעקס טויזנט דאלער פאר די אמה עבריה, די זעקס טויזנט דאלער איז די כסף קידושין, איז אפילו די לעצטע מינוט, וואלט עס אויך געדארפט קענען פועל'ן א קידושין, און אז מ'זעט אין די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, אז מ'זעט אין די ברייתא אז די לעצטע מינוט קען מען נישט שאפן א קידושין, איז א ראיה פון דעם אז נישט די מעות הראשונות שאפט די קידושין נאר וואס שאפט די קידושין? די שעבוד! איז טאמער ס'איז נאך דא א שעבוד וואס איז ווערט א פרוטה קען מען איר מקדש זיין, טאמער די שעבוד איז מער נישט ווערט א פרוטה ס'איז די לעצטע מינוט איז קען מען מער נישט מקדש זיין, איז פון דא נעמט ר' יוסי ברבי יהודה זיין דין אז מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן בר יצחק קריגט זיך, און רב נחמן בר יצחק האלט אז נישט דאס האט רבי יוסי ברבי יהודה געמיינט דהיינו רב נחמן בר יצחק רעדט אויך בשיטת רבי יוסי ברבי יהודה אז וואס? אז אפילו תימא לקידושין ניתנו שאני הכא דאמר רחמנא והפדה דהיינו קען אוודאי זיין אז מעות הראשונות לקידושין ניתנו אויב אזוי וואס איז פשט אז שטייט דא אין די ברייתא אז מען קען נישט מקדש זיין די לעצטע מינוט און רבי יוסי ברבי יהודה זאגט אויך מען קען נישט מקדש זיין די לעצטע מינוט זאגט רב נחמן בר יצחק ס'איז א גזירת הכתוב נישט ווייל די שעבוד שאפט די קידושין נאר אוודאי מעות הראשונות שאפט די קידושין אבער פונדעסטוועגן היות וואס די פסוק איז מקיש והפדה צו יעדה, איז פון די היקש לערנט מען ארויס אז די לעצטע מינוט קען מען דאס נישט טון. אבער על כל פנים, זעהן מיר דא נאכאמאל די מחלוקת בשיטת ר' יוסי בר' יהודה, וואס לויט טייל אמוראים האלט ר' יוסי בר' יהודה אז מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, און לויט ר' נחמן בר יצחק האלט ר' יוסי בר' יהודה אז מעות הראשונות לקידושין ניתנו. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רבא אמר ר' נחמן, האט רבא נאכגעזאגט בשם ר' נחמן, אז אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קידושיך, דהיינו דא רעדט מען נישט פון אמה העבריה דא רעדט מען סתם פון א טאטע מיט זיין טאכטער א קטנה, דהיינו א טאטע האט א כח צו זאגן פאר זיין טאכטער א קטנה איך געב דיך רשות צו נתקדש ווערן פאר וועם דו ווילסט, דו קענסט עס אליין טון, ווי ווייסט מען דאס? מדרבי יוסי ברבי יהודה, פון די שיטה פון רבי יוסי ברבי יהודה, און רבא פארשטייט זיך נעמט אן אז רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו איז פירט ער אויס א ראיה פון ווי ווייסט מען עס פון די דין פון רבי יוסי ברבי יהודה ווייל לאו אמר רבי יוסי ברבי יהודה מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו וכי משייר בה שווה פרוטה הוו קידושין הכא נמי לא שנא דהיינו היות וואס מען זעט אז רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו איז אויב אזוי וויאזוי איז מען מקדש א אמה העבריה וויאזוי איז מען איר מייעד מיט די שעבוד, איי, די שעבוד איז דאך נישט מיטן רשות פון טאטן, ס'איז דאך נישט מיט די מעות הראשונות, איז וויאזוי ארבעט די קידושין, איז מוז זיין אז ס'איז כאילו די טאטע האט געזאגט פאר זיין טאכטער, איך לאז דיך נתקדש ווערן פארן בעלעבאס, ווען דו ווילסט, טאמער דו ביסט מסכים, טאמער ער איז מסכים, לאז איך דאס צו, און א טאטע וואס לאזט דאס צו, העלפט טאקע די קידושין, דערפאר טאקע קען דער בעלעבאס מייעד זיין די אמה העבריה מיט די שעבוד וואס איז געבליבן אויף איר טאמער זי איז מסכים, איז זעט מען דא אז א טאטע האט א כח דאס צו טון מיט זיין טאכטער, איז זאגט רבא אמר ר' נחמן, אז הוא הדין יעדן טאטן מיט זיין טאכטער יעדער טאטע קען געבן די רשות פארן טאכטער, אז צאי וקבלי קידושיך איך לאז דיך נתקדש ווערן פאר וועם דו ווילסט, זאגט די גמרא, נאך א דין וואס רבא אמר ר' נחמן איז מדייק פון ר' יוסי בר' יהודה, ואמר רבא אמר ר' נחמן, המקדש במלווה שיש עליה משכון, מקודשת מדר' יוסי בר' יהודה, דהיינו אונז האמיר שוין געזען אז מען קען מקדש זיין מיט הנאת מלווה, מיט מלווה אליין נישט, דא רעדט מען פון הנאת מלווה, דהיינו לאמיר זאגן א פרוי איז שולדיג געלט פאר א מאן, און דער מאן איז איר מוחל די חוב, איז קען ער איר מקדש זיין מיט די הנאה וואס ער איז איר מוחל די חוב. יעצט, וואס וועט זיין די דין טאמער א פרוי איז שולדיג געלט פאר א מאן, און די פרוי האט געגעבן פארן מאן א משכון, יעצט גייט דער מאן ער איז מקדש די פרוי מיט די הנאה וואס ער איז מוחל אויפן חוב, אבער די משכון איז נאך אלץ ביים מאן, איז העלפט די קידושין צו נישט? זאגט רבא אמר ר' נחמן די קידושין העלפט, איך האב א ראי' פון רבי יוסי ברבי יהודה אז וואס? אז לאו אמר רבי יוסי ברבי יהודה מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, איז האי הלוואה היא, והיא גופא משכון היא, וכי משייר בה שווה פרוטה מייעד הווי קידושין הכא נמי לא שנא. דהיינו פון רבי יוסי ברבי יהודה'ס דין זעהט מען, אז א מענטש קען מקדש זיין א אמה עבריה קען איר מייעד זיין מיט וואס? מיט די שעבוד, יעצט די שעבוד איז נישט מער ווי א חוב, דהיינו די בעלעבאס איז מוחל אויפן חוב איז מוחל אויפן שעבוד און מיט דעם איז ער איר מקדש. איי ער האט דאך א משכון, וואס איז א משכון? די מיידל אליין. די מיידל אליין איז א משכון ביים באלעבאס און פון דעסטוועגן זעט מען אז די קדושין איז חל. איז א ראיה טאקע אז אויף אזא אופן איז די קדושין חל. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, כיצד מצוות יעוד, וויאזוי ארבעט מצוות יעוד, זאגט די ברייתא, אומר לה בפני שניים, די בעלעבאס זאגט פאר די מיידל אין פראנט פון צוויי עדים, הרי את מקודשת לי, אדער הרי את מאורסת לי, איז אפילו בסוף שש, אפילו ס'איז די לעצטע טאג פון די זעקס יאר ממש די לעצטע רגע ואפילו סמוך לשקיעת החמה, אפילו ס'איז ממש נאנט צום שקיעה, איז די יעוד א יעוד, ווייל דאס איז די שיטה פון די תנא קמא, וואס קריגט זיך אויף ר' יוסי בר' יהודה און האלט אז מעות הראשונות לקידושין ניתנו, און מילא דארף מען דא נישט האבן עפעס א שעבוד, נאר היות אז די בעל הבית האט באצאלט פאר איר איז מיט די געלט קען ער איר מקדש זיין אז אפילו די לעצטע רגע אויכעט קען מען איר מקדש זיין, און טאקע ונוהג בה מנהג אישות, ואינו נוהג בה מנהג שפחות נאכדעם וואס ער איז איר מייעד דארף ער זיך פירן מיט איר ווי א מאן, נישט ווי מיט א שפחה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רבי יוסי ברבי יהודה קריגט זיך, ווייל רבי יוסי ברבי יהודה אין די ברייתא האלט אז מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, און מילא זאגט רבי יוסי ברבי יהודה, אם יש שהות ביום כדי לעשות עמו שווה פרוטה, מקודשת, טאמער איז נאך דא גענוג צייט אין טאג צו מאכן א שווה פרוטה, איז זי מקודשת, ווייל מיט די שעבוד קען מען איר מקדש זיין, ואם לאו, אינה מקודשת, טאמער נישט, איז זי נישט מקודשת, אזוי זאגט די ברייתא, לייגט די ברייתא צו, משל, פון דא איז א משל, דהיינו פון די דינים וואס מען האט געזען ביז יעצט קען מען ארויסלערנען נאך א דין, לאומר לאישה, א מאן זאגט פאר א פרוי התקדשי לי מעכשיו לאחר שלושים יום, דהיינו לאמיר זאגן ראובן זאגט פאר א פרוי, איך געב דיך קידושין, איך וויל די קידושין זאל חל זיין מעכשיו פון יעצט, אבער לאחר שלושים יום דהיינו אין דרייסיג טאג האב איך דיר מודיע זיין צו כ'וויל די קידושין זאל יעצט חל זיין צו נישט, איז טאמער ראובן האט דאס געזאגט ובא אחר וקידשה בתוך שלושים יום, אין משך די דרייסיג טאג איז שמעון געגאנגען און האט מקדש געווען די פרוי, איז די דין איז, שמקודשת לראשון, די פרוי איז מקודשת צו ראובנ'ען, ווייל היות וואס ראובן האט געזאגט מעכשיו איז פשט זיין קידושין איז חל אים אפריה, דהיינו אין דרייסיג טאג וועט מען געוואויר ווערן אז די קידושין איז חל למפרע פון די טאג וואס ער האט געזאגט מעכשיו, דהיינו ראובן'ס קידושין איז ערשט, און דערפאר איז ראובן'ס קידושין חל, שמעון'ס קידושין איז נישט חל, אזוי זאגט די ברייתא. איז פרעגט די גמרא גראד משל למאן, דהיינו אויף וואס גייט די ברייתא ארויף, די ברייתא האט געזאגט, אז פון די דין וואס מען האט געזען איז א משל צו אזא סארט ציור, איז אויף וואס האט די ברייתא גערעדט, אילימא משל לרבי יוסי ברבי יהודה הא אם יש שהות ביום כדי לעשות עמו שוה פרוטה מקודשת ואם לאו לא, דהיינו טאמער די משל גייט ארויף אויף די שיטה פון רבי יוסי ברבי יהודה וואס מען האט געזען אין די ברייתא, שטימט דאך עס נישט, ווייל וואס האט רבי יוסי ברבי יהודה געזאגט? רבי יוסי ברבי יהודה האט געזאגט אז טאמער ס'איז געבליבן גענוג צייט אין טאג אז די אמה עבריה זאל ארבעטן, דעמאלטס איז מיט די שעבוד ס'איז געבליבן דא עפעס א שטיקל שעבוד מיט די שעבוד קען מען איר מקדש זיין, טאמער נישט נישט. איז זעה מיר דא זעה מיר אז רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז ווען עס קומט צו יעוד איז יעוד ארבעט נישט למפרע יעוד ארבעט פון מיטן שעבוד ברגע וואס דער בעל הבית וויל נוצן דעם שעבוד קען ער איר מקדש זיין אבער עס איז נישט א דין וואס ארבעט למפרע איז ווי קומט אריין דא דער משל דער ציור פון א ראובן וואס האט מקדש געווען א פרוי און די קדושין איז חל למפרע נאר וואס דען אמר רב אחא בריה דרבא משל לרבנן, דהיינו דער משל גייט ארויף אויף די תנא קמא, אויף די חכמים, וואס די תנא קמא האט דאך געזאגט אין די ברייתא אז מען קען מקדש זיין אן אמה עבריה אפילו די לעצטע רגע אויכעט אפילו ממש פארן שקיעה, פארוואס? ווייל די תנא קמא האלט מעות ראשונות לקידושין ניתנו, אז נישט די שעבוד איז מקדש די אמה עבריה, נאר די ארגינעלע געלט וואס די בעל הבית האט באצאלט פארן טאטן, דאס שאפט די קידושין, איז אויב יענץ שאפט די קידושין איז פשט די קידושין איז חל למפרע, זעהן מיר אז די תנא קמא האלט אז די קידושין פון אן אמה עבריה ארבעט למפרע, דערפאר איז עס זייער א געשמאקע משל, זאגט טאקע די ברייתא אז משל לאומר לאשה התקדשי לי מעכשיו לאחר שלושים יום, אז דארט אויך איז די קידושין חל למפרע און דערפאר איז די פרוי מקודשת צו ראובן און נישט צו שמעון, איי פרעגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש? ענטפערט די גמרא, ווייל מהו דתימא הא לא אמר לה מעכשיו, קא משמע לן, דהיינו ווען נישט די ברייתא זאגט דעם משל, וואלט איך געזאגט אז ווען א מענטש איז מייעד א מיידל, און טאקע לויט די חכמים אז מעות ראשונות לקידושין ניתנו, איז דער מענטש בשעת ער האט געקויפט די מיידל פונעם טאטן, האט דאך נישט געזאגט מעכשיו, ער האט איר געגעבן געלט, ער האט געגעבן געלט פארן טאטן, און דער טאטע האט פארשטאנען אליין אז טאמער ער וועט וועלן וועט ער מייעד זיין, פון דעסטוועגן זעט מען אז די קידושין איז חל, די קידושין איז חל למפרע, איז וואלט געווען א צד צו זאגן אז א מענטש וואס איז מקדש א אישה ער זאגט איר הרי את מקודשת לאחר שלושים יום דארף ער אויך נישט זאגן מעכשיו, ס'פעלט נישט אויס זאגן מעכשיו, ווייל זעהסט דאך ביי אן אמה עבריה זאגט מען נישט מעכשיו, און די קידושין איז חל למפרע, דאס איז די חידוש אין די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, ווייל דווקא ביי א מיידל ביי אן אמה עבריה וואס דארט איז קלאר אז ס'איז מעכשיו, ווייל סיי די טאטע און סיי די בעל הבית ווייסן אז דא גייט זיין א אפציע פון יעוד, איז דארט פעלט טאקע נישט אויס צו זאגן מעכשיו, אבער ווען איינער איז מקדש סתם א מיידל און ער זאגט איר התקדשי לי לאחר שלושים יום, איז דא פעלט אויס זאגן מעכשיו, טאמער ער האט געזאגט מעכשיו איז עס חל למפרע, אז נישט איז די קידושין טאקע נישט חל למפרע און טאמער שמעון עט גיין מקדש זיין אין דערווייל עט די קידושין פון שמעון חל זיין. אזוי ברענגט די גמרא איין ברייתא. תניא אידך, ברענגט אונז די גמרא אן אנדערע ברייתא, אן ענדליכע ברייתא, איז אין די ברייתא שטייט אזוי, המוכר את בתו והלך וקידשה לאחר, טאמער איינער האט פארקויפט זיין טאכטער אלס א אמה עבריה, און אדערווייל איז דער טאטע געגאנגען, און חוץ דעם וואס ער האט פארקויפט זיין טאכטער אלס אמה עבריה האט ער אויך אנגענומען קידושין פאר איר פון א צווייטן, איז די דין איז זאגט די ברייתא, שיחק באדון ומקודשת לשני, דברי ר' יוסי בר' יהודה האלט ר' יוסי בר' יהודה אז דער טאטע האט טאקע אויסגעשפילט די באלעבאס, די פרוי איז טאקע א אמה עבריה פארן באלעבאס, אבער דער באלעבאס העט איר נישט קענען מייעד זיין ווייל די טאטע דערווייל האט איר מקדש געווען פאר א צווייטן, איז טאקע די קידושין פונעם צווייטן איז חל. יעצט ווי מען וועט באלד זען אז רבי יוסי ברבי יהודה פון די ברייתא, לויט די תנאים וואס האבן געברענגט דא די שיטה פון רבי יוסי ברבי יהודה זיי האלטן אז רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז מעות ראשונות לקידושין ניתנו, פונדעסטוועגן אפילו טאקע מעות ראשונות לקידושין ניתנו האלט רבי יוסי ברבי יהודה אז ס'ארבעט נישט למפרע, און ממילא היות וואס די קידושין איז נישט למפרע ווען די באלעבאס העט מחליט זיין ער וויל מייעד זיין די מיידל איז עס נישט א קידושין למפרע, איז אויב אדערווייל איז די טאטע געגאנגען און ער האט איר מקדש געווען פאר א צווייטן איז די קידושין פון די צווייטע חל, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און חכמים זאגן אם רצה לייעד מייעד, טאמער די באלעבאס וויל מייעד זיין קען ער מייעד זיין און ברגע וואס ער וועט מייעד זיין איז זיין קידושין חל למפרע און די צווייטע קידושין איז גארנישט ווערט, זאגט די ברייתא אויך משל, פון דא איז א משל צו אן אנדערע דין, לאומר לאשה, א מאן וואס זאגט פאר א פרוי, לאמיר זאגן ראובן זאגט פאר א פרוי הרי את מקדשת לי לאחר שלושים יום, ער זאגט איר כ'געב דיר קידושין, די קידושין זאל חל זיין נאך דרײַסיק טאג, ער האט נישט געזאגט מעכשיו, ובא אחר וקידשה בתוך שלושים יום, און אדערווייל איז שמעון געגאנגען און ער האט מקדש געווען די מיידל, איז שמקודשת לשני, איז די קידושין פון שמעון איז חל, די קידושין פון ראובן איז נישט חל, ווייל היות וואס ראובן האט נישט געזאגט מעכשיו, איז איז עס נישט חל למפרע, און די קידושין פון שמעון איז חל. איז די גמרא פרעגט גראד, משל למאן, דער משל גייט ארויף אויף וועמענס דין? אילימא לרבנן, עסטו וועלן זאגן סגייט ארויף אויף די חכמים'ס דין קען נישט זיין ווייל האמרי רבנן אם רצה לייעד מייעד דהיינו וואס האבן די חכמים געזאגט אין די ברייתא חכמים האבן געזאגט אז טאמער די בעלעבאס וויל מייעד זיין די אמה עבריה איז ברגע וואס ער וויל מייעד זיין איז זיין יעוד חל למפרע און די צווייטע קידושין וואס די טאטע האט דא אנגעמאכט איז גארנישט ווערט זעהן מיר אז די חכמים האלטן אז די קידושין איז חל למפרע יעצט דער משל איז א ציור וואס די קידושין איז נישט חל למפרע ווייל די קידושין פון שמעון איז חל איז קען נישט זיין אז די משל גייט ארויף אויף די חכמים פון די ברייתא, אלא אמר רב אחא בריה דרבא, משל לרבי יוסי ברבי יהודה, די משל גייט ארויף אויף די שיטה פון רבי יוסי ברבי יהודה, וואס רבי יוסי ברבי יהודה האט דאך געברענגט א ציור אז א טאטע האט אוועק געגעבן זיין טאכטער האט פארקויפט זיין טאכטער אלס אמה עבריה, און שפעטער האט ער איר מקדש געווען פאר א צווייטן, האלט רבי יוסי ברבי יהודה די קידושין פון די צווייטע איז חל, פארוואס? ווייל די יעוד פון די באלעבאס איז נישט חל למפרע במילא טאמער א צווייטע האט אדערווייל מקדש געווען די מיידל איז די קדושין פון די צווייטע חל איז אויף דעם פאסט א גוטע משל פון א מענטש וואס זאגט פאר א פרוי הרי את מקודשת לי לאחר שלושים יום און ער האט נישט געזאגט מעכשיו איז דארט טאקע זיין קדושין נישט חל למפרע און די קדושין פון שמעון איז חל אבער אויף דעם פרעגט די גמרא גראד פשיטא וואס איז די חידוש זאגט די גמרא די חידוש איז מהו דתימא הא לא אמר לה לאחר שלושים יום קום אשמע לן, דהיינו ווען נישט די ברייתא ברענגט די משל וואלט איך געזאגט אז ווייסט פארוואס ר' יוסי בר' יהודה האלט אז ווען א טאטע פארקויפט זיין טאכטער אלס אמה עבריה און שפעטער גייט ער און מקדש פאר א צווייטער די קידושין פון די צווייטע איז חל, די סיבה איז ווייל די באלעבאס בשעת וואס ער האט געקויפט די אמה עבריה האט נישט געזאגט הרי את מקדשת לי לאחר שלושים יום, דהיינו היות וואס די באלעבאס האט נישט אפגעשמועסט מיטן טאטן אז איך גיי איר מקדש זיין איך גיי איר מייעד זיין אין דרייסיג טאג צו אין פופציג טאג צו אין זעכציג טאג אדער איך גיי איר מייעד זיין, ער האט פון דעם גארנישט גערעדט, פארדעם איז זאגט מען נישט דארט אז זיין קדושין איז חל למפרע, און פארדעם טאמער די טאטע האט איר מקדש געווען פאר א צווייטן איז קדושין פון די צווייטע חל. אבער וואס העט זיין טאמער די באלעבאס בשעת'ן קויפן די אמה עבריה און ער געבט געלט פארן טאטן זאגט ער פארן טאטן אז קען זיין איך גיי איר מייעד זיין, איז דא איז כאילו ער האט געזאגט לאחר שלושים יום, איז אפילו אז ער האט נישט געזאגט מעכשיו, איז אטאמאטיש ווען א מענטש זאגט הרי את מקדשת לאחר שלושים יום איז כאילו ער האט געזאגט מעכשיו, און דארט אוודאי העט זיין קדושין חל זיין למפרע, און די צווייטע'ס קדושין העט נישט חל זיין. דאס איז די חידוש פון די ברייתא, פארדעם ברענגט די ברייתא די משל צו לאזן הערן אז ס'איז נישט אזוי. דהיינו, רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז די סיבה פארוואס די קדושין פון די באלעבאס איז נישט חל למפרע איז נישט, ווייל ער האט נישט געזאגט לאחר שלושים יום, דהיינו א בעל הבית פעלט נישט אויס ער זאל זאגן לאחר שלושים יום ווייל יעדער איינער וואס קויפט אן אמה עבריה איז אטאמאטיש ליגט אין דעם אז כאילו ער האט געזאגט פארן טאטן אז קען זיין איך גיי איר מקדש זיין נאך דרייסיג טאג, נישט דאס איז די פראבלעם, ווייסט וואס די פראבלעם איז? די פראבלעם איז ער האט נישט געזאגט מעכשיו, און אז מען זאגט נישט מעכשיו איז די קידושין נישט חל למפרע, און דערפאר זאגט רבי יוסי ברבי יהודה אז ווען די טאטע האט איר מקדש געווען פאר א צווייטן איז די קידושין חל, ווייל די באלעבאס האט נישט געזאגט מעכשיו, און פאר דעם טאקע ברענגט מען די משל אז הוא הדין ווען א מענטש איז מקדש אן אישה און ער זאגט איר הרי את מקדשת לאחר שלושים יום און ער האט נישט געזאגט מעכשיו, זאגט מען אויך נישט אז די קידושין איז חל למפרע היות וואס די מענטש האט נישט געזאגט מעכשיו, אבער אז מען זאגט מעכשיו דעמאלטס אוודאי איז די קידושין חל און מפריע. זאגט די גמרא ווייטער, תניא אידך, מען האט געלערנט אין אן אנדערע ברייתא, המוכר את בתו ופסק על מנת שלא לייעד, איינער וואס פארקויפט זיין טאכטער און מאכט אפ מיט די באלעבאס אז ער זאל נישט מייעד זיין דעם טאכטער, נתקיים התנאי דברי ר' מאיר, דהיינו די תנאי איז חל און די באלעבאס קען נישט מייעד זיין די טאכטער, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן אם רוצה לייעד מייעד, מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, מען קען נישט מאכן תנאים אויף וואס שטייט אין די תורה, די תורה זאגט מען קען מייעד זיין, איז די תנאי איז בטל און טאמער די באלעבאס וויל קען ער אוודאי מייעד זיין. פרעגט אבער די גמרא, ולרבי מאיר תנאו קיים, רבי מאיר האלט אז די תנאי איז יא קיים, והא תניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא האומר לאישה, טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי הרי את מקדשת לי על מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה, הרי זו מקדשת, ותנאו בטל דברי ר' מאיר. ר' מאיר זאגט דא קלאר אז טאמער איינער איז מקדש א פרוי על מנת אז ער דארף נישט צושטעלן די נארמאלע זאכן וואס א מאן שטעלט צו וואס די תורה איז מחייב, שאר כסות ועונה, קליידונג, שפייז און עונה, און זאגט ר' מאיר אז די תנאי איז בטל, ווייל ער איז א מתנה על מה שכתוב בתורה, און די קידושין איז חל. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, און ער זאגט בדבר שבממון תנאו קיים, דהיינו רבי יהודה האלט אז אויף שאר מיט כסות וואס דאס איז דברים שבממון, דארט אויף דעם קען מען מאכן א תנאי, ווייל דברים שבממון קען א מענטש מוחל זיין אבער אויף עונה קען מען נישט מוחל זיין, אבער על כל פנים זעהט מען דאך דא אז ר' מאיר האלט אז א מתנה על מה שכתוב בתורה איז תנאו בטל, ענפערט די גמרא אמר חזקיה, ענפערט חזקיה שאני הכא, דא איז טאקע אנדערש דהיינו אוודאי האלט טאקע ר' מאיר נארמאל אז א מתנה על מה שכתוב בתורה איז תנאו בטל, אבער דא האלט ר' מאיר אז א טאטע וואס פארקויפט זיין טאכטער אלס אמה על תנאי מ'זאל נישט מייעד זיין דא איז די תנאי קיים, פארוואס? ווייל דאמר קרא לאמה, פעמים שאינו מוכרה אלא לאמה בלבד, דהיינו היות עס שטייט אין פסוק וכי ימכור איש את בתו לאמה, איז פון לאמה דרשנ'ט ר' מאיר אז דא אמאל אז א טאטע פארקויפט זיין טאכטער נאר אלס אמה, דהיינו ער מאכט א תנאי אז די באלעבאס זאל איר נישט קענען מייעד זיין און זי זאל נאר זיין א דינסט, איז היות ס'איז דא א גזירת הכתוב זעהט מען אז א טאטע ביי אזא אופן קען יא מאכן א תנאי, אבער נארמאל האלט ר' מאיר אז א מתנה על מה שכתוב בתורה איז תנאו בטל. פרעגט אונז די גמרא ורבנן, און די חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' מאיר און זיי האלטן אז מ'קען נישט מאכן אזעלכע סארט תנאים, איז האי לאמה מאי עבדי ליה, וואס טוען זיי מיט די לאמה? ענטפערט די גמרא, האי מיבעי ליה לכדתניא, זיי נוצן עס אויף א צווייטע דרשה אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, לאמה, וואס דרש'נט מען פון לאמה, זאגט די ברייתא, מלמד שמוכרה לפסולים פון לאמה דרש'נט מען אז א טאטע מעג פארקויפן זיין טאכטער פאר פסולים, פאר א ממזר, פאר א נתין, וואס א אידיש מיידל טאר נישט חתונה האבן מיט א ממזר אדער מיט א נתין, טאמער מען האט חתונה מיט זיי איז די קדושין תופס אבער מען איז עובר אויף א לאו, איז זאגט די תורה לאמה אז מעגסט פארקויפן דיין טאכטער פאר א פסול אפילו דער פסול טאר איר נישט מייעד זיין, פון דעסט וועגן מעגסט איר פארקויפן אלס דינסט אליין, דאס איז לאמה, לאמה איז פשט, נאר אלס דינסט, אפילו די באלעבאס קען איר נישט מייעד זיין טאר איר נישט מייעד זיין. איי לכאורה זאגט די ברייתא וואס דארף מען א לימוד והלא דין הוא לכאורה קען מען מאכן א פשוט'ע קל וחומר אז וואס אז אם מקדשה לפסולים לא ימכרנה לפסולים מה דאך א טאטע מעג מקדש זיין זיין טאכטער פאר א פסול טאמער א טאטע וויל און ער איז מקדש זיין טאכטער פאר א ממזר טאקע עובר אויף א לאו אבער ער קען דאס טוהן איז כל שכן אז ער קען איר פארקויפן פאר א ממזר זאגט אבער די ברייתא ס'איז נישט ריכטיג ווייל די קל וחומר איז נישט קיין גוטע קל וחומר ווייל מה למקדשה לפסולים שכן אדם מקדש את בתו כשהיא נערה דהיינו קען זיין אז קידושין טאקע ווען א טאטע איז מקדש א טאכטער פאר א ממזר, די קידושין איז חל, ווייל קידושין איז זייער א שטארקע כח, די כח פונעם טאטן ווען עס קומט צו קידושין איז אזוי מין שטארק, אז ס'העלפט אפילו ווען די מיידל איז א נערה, מה שאין כן מכירה, פארקויפן א טאכטער אלס אמה עבריה, דאס העלפט נישט אלס נערה, איז מהיכי תיתי אז מכירה זאל ער אויך קענען טון צו א מענטש וואס איז פסול ימכרנה לפסולים שאין אדם מוכר את בתו כשהיא נערה, פארדעם היות די קל וחומר איז נישט קיין גוטע קל וחומר,

דהיינו האלט רב לעזער די דין אז א טאטע קען פארקויפן זיין טאכטער פאר א מענטש וואס איז פסול פאר א ממזר למשל, דאס לערנט מען ארויס אין א צווייטע פלאץ, שטייט אין פסוק אם רעה בעיני אדוניה אשר לא יעדה, וואס רב לעזער דרשנט אם רעה בעיני אדוניה שרעה בנישואיה, דהיינו מען רעדט דא, די פסוק רעדט דא, פון אזא סארט מיידל וואס די טאטע האט פארקויפט אלס אמה עבריה וואס טאמער די בעלעבאס העט חתונה מיט איר איז אם רעה בעיני אדוניה ס'עט זיין א שלעכטע נישואין, דהיינו פאר די אייבערשטער כביכול העט עס נישט געפעלן ווייל מ'איז עובר אויף א לאו, די פסוק רעדט דא פון א מיידל וואס מ'האט פארקויפט פאר א פסול, פאר למשל פאר א ממזר, און די פסוק זאגט מ'קען פארקויפן א טאכטער פאר אזא סארט מענטש, יעצט ווער זאגט מ'רעדט דא פון א ממזר, קען זיין מ'רעדט פון א ערווה, איז ווי רש"י מסביר דאס קען נישט זיין, ווייל שטייט אשר לא יעדה, אשר לא יעדה איז משמע אז ווען די בעלבאס וואלט ווען געוואלט, וואלט ער איר געקענט מקדש זיין, פון דעסטוועגן טאר ער איר נישט מקדש זיין, און דערפאר זאגט די פסוק אם רעה בעיני אדוניה, זעהט מען פון די פסוק שוין אז א טאטע קען פארקויפן זיין טאכטער פאר א פסול, נאר וואס דען, מה תלמוד לומר לאמה, וואס דרשנ'ט ר' לעזער פון לאמה, פון לאמה דרשנ'ט ער מלמד שמוכרה לקרובים, אז די טאטע קען איר פארקויפן אפילו פאר א קרוב, וואס די קידושין איז אינגאנצן נישט תופס, איז פון לאמה דרשנ'ט מען אז אפילו עס וועט נאר זיין א אמה, די בעל הבית וועט איר נישט קענען מייעד זיין, פון דעסטוועגן מעג מעג מען פארקויפן א טאכטער פאר א קרוב. איי וואס דארף מען א לימוד, והלא דין הוא לכאורה קען מען עס ארויסלערנען פון א קל וחומר אז אם מוכרה לפסולים לא ימכרנה לקרובים, מאדאך די טאטע קען פארקויפן דעם טאכטער פאר א ממזר, וואס קודם כל די בזיון אז מען פארקויפט א טאכטער פאר א ממזר איז אסאך גרעסער ווי אז מען פארקויפט די טאכטער פאר א קרוב, חוץ פון דעם דארט איז אויך דא א חשש אפשר עט די ממזר איר מייעד זיין עט עובר זיין אויף א לאו, מה שאין כן ביי א קרוב איז נישט דא די חשש ווייל סתם אזוי קידושין נישט תופס, איז אז מען קען פארקויפן פאר א ממזר אוודאי קען מען פארקויפן פאר א קרוב, אבער אויף דעם אויף די קל וחומר איז דא א פירכא,

חכמים נוצן לאמה אויף איינע פון די צוויי דרשות אדער ווי ר' לעזער אדער ווי די תנא קמא פון די ברייתא. אבער וואס ר' מאיר האמיר געזען נוצט די לאמה אויף אן אנדערע לימוד. ר' מאיר דרשנ'ט פון לאמה אז א טאטע קען פארקויפן זיין טאכטער על תנאי אז די באלעבאס זאל איר נישט קענען מייעד זיין. איז די שאלה איז פון ווי לערנט ר' מאיר ארויס אז מ'קען פארקויפן דעם טאכטער פאר א פסול אדער פאר א קרוב, וואס איז ר' מאיר'ס שיטה ביי די זאכן? זאגט די גמרא ור' מאיר, לפסולין נפקא ליה מהיכא דנפקא ליה לר' אליעזר, דהיינו ר' מאיר האלט אז מען קען פארקויפן א טאכטער פאר א פסול, אבער דאס לערנט ער נישט ארויס פון לאמה, נאר דאס לערנט ער ארויס פון די זעלבע לימוד וואס ר' אליעזר האט ארויסגעלערנט פון אם רעה בעיני אדוניה, ווייטער בקרובים, סבר לה כרבנן דאמרי אין מוכרה לקרובים, ווען עס קומט צו קרובים, האלט ר' מאיר ווי די חכמים ווי די תנא קמא פון די ברייתא אז מען טאר טאקע נישט פארקויפן פאר קרובים, איז אויף דעם דארף ער טאקע נישט קיין לימוד. זאגט די גמרא ווייטער, תני חדא, אין איין ברייתא האט מען געלערנט מוכרה לאביו ואין מוכרה לבנו אז א א מענטש מעג פארקויפן זיין טאכטער פאר זיין טאטע אבער פאר זיין זון טאר ער איר נישט פארקויפן, ותניא אידך, אין א צווייטע ברייתא האט מען געלערנט אין מוכרה לא לאביו ולא לבנו מען טאר נישט פארקויפן א טאכטער נישט פאר א טאטע און אויך נישט פאר א זון. זאגט די גמרא בשלמא אינו מוכרה לא לאביו ולא לבנו כרבנן, גאנץ גוט, די ברייתא זאגט מען טאר נישט פארקויפן א טאכטער נישט פאר א טאטע נישט פאר א זון, ווייל די ברייתא גייט כשיטת חכמים, וואס חכמים האלטן אז מען טאר נישט פארקויפן א אמה עבריה פאר קרובים ווייל קרובים קענען נישט מייעד זיין פאר דעם קען מען נישט פארקויפן נישט פאר א טאטע און נישט פאר א זון ווייל ביידע זענען א ערווה פאר דעם טאכטער אבער אלא די אנדערע ברייתא מכרה לאביו ואין מכרה לבנו כמאן לא כרבנן ולא כר' לעזער דאס שטימט נישט מיט קיינעם נישט לויט די חכמים און אויך נישט מיט ר' לעזער ווייל ר' לעזער האלט מען מעג יא פארקויפן פאר קרובים אויב מען מעג פארקויפן פאר קרובים זאל מען מעגן פארקויפן אויך פארן זון, זאגט טאקע די גמרא לעולם כרבנן, אוודאי די ברייתא גייט כשיטת חכמים וואס חכמים האלטן אז מען טאר נישט פארקויפן פאר קרובים, איי פארוואס מעג מען פארקויפן פארן טאטן? ווייל מודו רבנן היכא דאיכא צד יעוד, דהיינו חכמים זענען מודה דארט ווי עס איז דא א צד יעוד אז מען מעג פארקויפן, פשט אזוי, ווען איינער פארקויפט זיין טאכטער פאר זיין זון, איז דא און נישט דא א וועג אין די וועלט אז דער זון זאל קענען מקיים זיין מצות יעוד, נישט ער אליין קען מייעד זיין די מיידל, ווייל די מיידל איז זיין שוועסטער, און זיין זון קען אויך נישט מייעד זיין די מיידל, ווייל זיין זון איז א פלומעניק פון די מיידל מען טאר נישט חתונה מיט א מומע, ס'איז אויך אן ערווה, איז פארדעם פאר א זון טאר מען נישט פארקויפן אן אמה עבריה, אבער פאר א טאטע, איז דער טאטע אליין ער קען טאקע נישט מייעד זיין די אמה עבריה ווייל ער איז איר זיידע, אבער זיין זון קען איר מייעד זיין ווייל ער איז איר פעטער, און א פעטער מעג חתונה מיט א פלומעניקטע. און היות עס איז דא דא א צד י, איז דא א וועג וואס יעוד קען ארבעטן, איז ביי אזא אופן, על כל פנים לויט די ברייתא, האלטן די חכמים אז מען קען פארקויפן א טאכטער דארט וואו עס איז דא א צד י.